דאס איז שיעור ב', דער צווייטער שיעור פון די קדיש. יעצט, וואס איז דאס די זאך וואס מען זאגט קדיש? דאס איז א חלק פון כבד את אביך ואת אמך. א מענטש מיינט אז ווען זיין טאטע אדער זיין מאמע איז געשטארבן, איז געענדיגט, מען איז שוין נישט מחויב מיט כיבוד אב ואם, ס'האט זיך אויסגעלאזט א גאנצע, ווי מען זאגט, א גאנצע פרשה. דער אמת איז, ס'איז נישט אזוי. מענטש איז מחויב כיבוד אב ואם, ווען א מענטש איז מחדש חידושי תורה און ס'איז אמת'דיגע דברי תורה, נעמט דער אייבישטער אליינס די דברי תורה און ער טוט עס אן א קרוין אויף זיין טאטן אין גן עדן, פארוואס? ווייל ער האט אויפגעהאדעוועט דאס קינד, דאס איז דער עיקר כיבוד אב ואם, אז מ'זאל גיין אויף א תורה'דיגן וועג. יעצט, תורה און תפילה איז אזא מין אינטערעסאנטע זאך, אזוי הייליג אז ס'איז מקשר אלע עולמות עליונים ותחתונים. ס'איז נישט אזוי ווי להבדיל א גוי'אישע חכמה, מ'לערנט אלדזשעברע, דזשיאמעטרי. ניין, דאס איז מקשר אלע עולמות. ס'ווערט געברענגט אין ספר הקדוש מגיד מישרים, דאס איז אזא ספר וואס דער הייליגער בית יוסף האט געהאט א מגיד וואס האט אים געזאגט וויאזוי ער זאל זיך אויפפירן, ברענגט ער דארטן אז דער רמב"ם האט יעצט מליץ טוב געווען פאר דיר, אין הימל! פארוואס? ווייל דו האסט דיך געפלאגט אז זאלסט מפרש זיין און פארענטפערן זיינע רייד. און ווען דו וועסט אם ירצה השם גיין פון די וועלט, וועט ער דיר קעגן גיין, דיר צו ווייזן הכרת הטוב. זעסט וואס תורה איז? תורה איז נישט נאר, איך האב עס יעצט געענטפערט, פרעגט די גמרא, ענטפערט די גמרא. ניין, זיי זענען מכיר טובה. יעצט אין די הקדמה פון ספר עטרת פז. דאס איז אויף די פסקים פונעם רא"ש שרייבט ער אזוי. יען ווייל ראיתי איך האב געזעהן בספר מגיד מישרים להרב בית יוסף ממה שהגיד לו מגיד מן השמים אז ס'איז געקומען א מגיד פון הימל וואס ער האט געזאגט פארן בית יוסף שכן פירש הרי"ף והרא"ש והרמב"ם און ער האט אים געזאגט שהרי"ף והרמב"ם והרא"ש משדרין ליה שלומות זיי שיקן אים א גריס על שטרח להעמיד דבריהם לפסק הלכה ס'זאל נישט זיין קיין סתירה פון וואס זיי האבן גע'פסק'נט כל כך הצילו שלושה עמודי העולם הללו אותו מדין קשה שהיה נגזר עליו מן השמים בבקשת רחמים שלהם זיי בעטן פאר אים רחמים פון הימל.

זוך האט ער זוכה געווען שבשעת פטירתו בא רש"י ללוותו, רש"י איז געקומען אים צו באגלייטן. כן גם אני תפילה בעט איך אויכעט שרבינו הרב זכר צדיק וקדוש לברכה יהיה לי ולבני ביתי לפרקליט ולהמליץ ולהמליץ יושר זכותם יגן עלינו. דאס וואס איך זאג ענק נאך דאס איז דאס שטייט ארויס אין ספר עטרת פז אויף די פסקים פונעם רא"ש. ס'דא אין בראשית קאפיטל ה. איז דא א פסוק אזוי ויהי כל ימי חנוך חמש ושישים שנה ושלש מאות שנה ויתהלך חנוך את האלוקים, חנוך איז געווען א ערליכער ער איז געגאנגען מיטן אייבערשטן, ואיננו ער איז נישט דא כי לקח אותו אלוקים ווייל דער אייבערשטער האט אים צוגענומען, שטייט נישט ער איז געשטארבן אהער מיט אהין, זאגט רשי ויתהלך חנוך צדיק היה ער איז געווען א צדיק וקל בדעתו לשוב להרשיע. ס'וואלט ווען זייער גרינג געווען צווישן אזויפיל רשעים וואס ער האט געוואוינט, אז ער זאל אליינס ווערן א רשע חלילה, לפיכך מיהר הקדוש ברוך הוא האט זיך דער אייבערשטער געאיילט וסילקו און ער האט אים אוועקגענומען והמיתו קודם זמנו, וזהו וועגן דעם ששינה הכתוב במיתתו לכתוב ואיננו בעולם למלאות שנותיו, ער איז נישט דא ווייל ער האט נאך געדארפט ווען לעבן נאך אפאר יאר, אבער דער אייבערשטער האט אים צוגענומען כי לקח אותו אלוקים ווייל דער אייבערשטער האט מורא געהאט אז ער זאל חלילה נישט זינדיגן. יעצט, חנוך איז געווען דער שר העולם, היינט דער שר העולם איז חנוך, ער האט נאך א נאמען ער הייסט מלאך מטט, מטטרון אבער מען זאגט נישט ארויס א מלאך, אבער אז מען לערנט מעג מען זאגן, ער איז מלאך מטט, דער מלאך מטט אויף אים זאגט די תורה, ואיננו כי לקח אותו אלוקים, זאגט רשי, צדיק היה וקל בדעתו לשוב להרשיע, ער וואלט געגאנגען ווען זינדיגן, לפיכך מיהר הקדוש ברוך הוא וסילקו, דער אייבערשטער האט אים אוועקגענומען והמיתו קודם זמנו. אזעלכע ווערטער, איך מיין עס איז שווער אפילו דאס נאכצוזאגן, געווען אמאל איינער א גרויסער צדיק וואס ער האט זייער זייער שטארק געוויינט ביי די רשי, ער האט נישט פארשטאנען וויאזוי ארבעט די רשי, קיצור האט מען אים מודיע געווען פון הימל אז די פשט איז נישט אינגאנצן אזוי ווי ער מיינט, פשט איז צדיק היה ער איז געווען א צדיק וקל בדעתו און ס'וואלט געווען זייער גרינג מיט זיין דעת לשוב להרשיע, אז ער זאל מאכן זיין גאנצן דור זינדיג, פארוואס? ווייל מען קוקט אן אים און מען קוקט אן זיין דור, וואלט דער אייבערשטער געזאגט עטס האט אזא צדיק אין דור און עטס טוטס נישט תשובה, וואלט ער דעם גאנצן דור געמאכט להרשיע, דער אייבערשטער האט דאס נישט געוואלט, ווייל מען מוז דאך געבן א טשענס פאר יעדן, צו א גרויסער צדיק אין א פלאץ ווי ער האט נישט בעלאנגד בעיסיקלי. שוין און ער האט עס נאכגעזאגט, דער צדיק האט עס נאכגעזאגט, האט ער נאכדעם פארציילט אז רשי הקדוש איז אים געקומען אין חלום זאגן, איך דאנק דיר פארוואס דו האסט מיך געראטעוועט, ווייל דער רשי האט געמאכט א גרויסן פלאק אין מלאך מטט, און אזוי ווי דו האסט עס אזוי שיין אפגעלערנט און דו האסט עס מגלה געווען, דאס איז טאקע דער אמת'ער פשט, ווייל דאס איז די תורה, די תורה איז נישט קיין חכמה, די תורה דאס איז די עולמות דאס איז די ייחוד קודשא בריך הוא ושכינתיה דאס איז די ייחוד פון כלל ישראל, און דאס איז קדושה וטהרה, און מיט דעם בויעט מען גאנצעטע וועלטן, מען בויעט גאנצע וועלטן. יעצט לאמיר זיך פארשטעלן אז א יונגל זאגט א קדיש נאך זיין טאטן, אדער לערנט א פרק משניות, כ'וויל געבן דעם עולם א גרינגע עצה, עטס ווייסט משניות איז זייער שווער צו לערנען, ס'דא גרינגערע משניות ס'דא שווערערע משניות, אויכעט, איך בין געווען אין ארץ ישראל איך געזען אסאך גרויסע צדיקים זאגן אז מ'זאל לערנען משניות פון פרקי אבות, ס'איז מידות טובות, ס'איז הלכה למעשה, ס'איז נישט שווער, מ'קען עס לערנען מיט יעדן יונגל, דו קענסט עס לערנען לעילי נשמת דיין טאטן אדער דיין מאמע, ווי שטייט אז נאר פון פסח ביז שבועות מוז מען לערנען דאס? ס'איז געמאכט אויף א גאנץ יאר אויכעט. איז אז מ'זאגט א קדיש נאך זיי, קומען זייערע נשמות אראפ און זיי הערן אויס. דער חתם סופר זאגט אין איינע פון די דרשות איך האב מקובל אז פארוואס ראש השנה און יום כיפור זעהט מען אז די שילן זענען זייער ענג, זאגט ער דאס איז וועגן דעם ווייל די נשמות קומען אראפ פון יענע וועלט קוקן וויאזוי זייערע קינדער פירן זיך אויף, און זיי קומען און זיי ווארטן און זיי ווילן הערן דעם קדיש און זיי ווילן הערן דעם. דעם יזכור וואס די קינדער זאגן, און זיי כאפן א בליק אויף די קינדערלעך, זיי זעהן ענק, עטס זעהט זיי נישט אבער זיי זעהן ענק, און טאמער גייען זיי צוריק. מיט א גוטן יזכור און די קינדער זענען געווען בצניעות, האבן זיי געזאלין ביז צום נעקסטן יום טוב צו קענען פארן ווייטער, און טאמער נישט, טראכטס אליינס. יעצט לאמיר צוריק גיין פון וואס מ'האמיר אנגעהויבן, כיבוד אב און כיבוד אם איז אפילו נאכדעם וואס זיי זענען געשטארבן. ווי שיין איז דאס אז איינער גייט צו צו א טאטן צו צו א מאמע וואס ער לעבט, כ'האב געזען דיין זון דאווענען אין שול, ער האט אזוי ערליך געדאווענט, ווי האסטו גענומען אזא וואוילן בחור? די זעלבע זאך געשעהט נאכן טויט אויכעט, די פעקט וואס דו זעהסט אים נישט איז ער נאר נישט דא אבער ער זעהט דיך און ער קוקט ארויס אויף דיר ווייל יעדעס מאל דו זאגסט א הייליג ווארט א דבר שבקדושה גייט ער העכער העכער און העכער. יעצט פון וואנעט ווייס איך אז מען דארף נאכן טויט פונעם טאטן אויכעט מקיים זיין מצוות כיבוד אב און כיבוד אם? איז דא אזוי, ס'דא אין מסכת שמחות, סוף פרק ט' שטייט אזוי מכבד אביו ואמו במותן כאילו כיבדם בחייהם, איינער איז מכבד נאכן טויט עלטערן איז אזוי ווי ער האט זיי מכבד געווען ביים לעבן אויכעט, פארוואס? משום שהמכבדם בחייהם, ווען ער טוט זיי מכבד זיין ביים לעבן, משום יראה אדער האט מורא פארן טאטן, אדער משום ירושה, ער חנפעט זיך צום טאטן ער זאל קריגן ירושה, אבער והמכבדם במותן, אינו מכבדן אלא לשם שמים, עס שטייט קלאר ארויס אין מסכת שמחות, אז איינער איז מכבד די עלטערן, די טאטע מאמע, נאכדעם וואס זיי זענען געשטארבן, איז אזוי ווי ער האט זיי מכבד געווען ביי לעבן, דאס מיינט לשמה, נישט פאר קיין געלט און כדומה, אדער פאר פחד. יעצט שטייט אויכעט אין זוהר הקדוש אין פרשת בחוקותי, דף קט"ו, בן יכבד אב, אז א קינד איז מכבד א טאטן, האי בחייו, בתר דמית. דאס רעדט מען בחייו ווען ער לעבט אדער אפילו מען נאכדעם ווען ער איז געשטארבן. יעצט אי תימא אז דו'סט וועלן זאגן פטור, ער איז פטור, לאו הכי דאס איז נישט אזוי דאף על גב דמית חייב ביקריה יותר. ער דארף מכבד זיין דעם טאטן איז זאגט דארט אין דער זוהר אזוי בחייו איז דאך זיכער אז ער דארף מכבד זיין פרעגט ער אבער וואס איז בתר דמית אויב ער איז געשטארבן איז ער פטור צו נישט. זאגט דער זוהר, אף על גב דמית, כאטשיג ער געשטארבן חייב ביקריה יותר, רעדט א הייליגער רבי שמעון, קיינער האט נישט געקענט צוקומען צו אים היי יאר, זאגט מ'איז נאך מחויב מער אפצוגעבן כבוד ווען ער איז שוין געשטארבן, קומט אויס אז לאחר מיתה איז מער דער כבוד פון כיבוד אב ואם ווי ווען ער לעבט. יעצט, אין לשון פון דעם רמב"ם אין פרק ו' הלכה ה' פון הלכות ממרים שרייבט ער אויכעט חייב לכבדו אפילו לאחר מותו, און אין יורה דעה אין סימן ר"מ סעיף ע"ט שטייט חייב לכבדו אויך די לשון אפילו אחר מותו. און זיי נעמען נישט אן דעם לשון הגמרא מכבדו בחייו ומכבדו במותו, ניין, אפילו זעהן מיר פון דעם אז ס'איז זייער א גרויסע זאך מען זאל מכבד זיין אפילו לאחר מותו. יעצט קומט אויס אז א יונגעלע צו א מיידעלע וואס איז געווארן אן אבל נאך א טאטן אדער נאך א מאמען איז מחויב מכבד צו זיין דעם טאטן מיט דעם וואס ער טוט תורה און מצוות, טאמער טוט ער נישט תורה און מצוות און מען זאגט אוי קוק דאס, דאס האט דער איד איבערגעלאזט דעמאלטס איז עס א גרויסער פראבלעם. ווייל ס'איז א מחלוקת צו כיבוד אב ואם לאחר מותו איז א דאורייתא צו א דרבנן, אבער דאס איז יעדער מודה אז מבזה צו זיין א טאטן א מאמען נאכן שטארבן איז א פשיטא אז מ'טאר עס נישט טון און ס'איז אסור מן התורה ווייל א בזיון איז אסאך הארבער. און וואס איז די ראיה? ווייל טאמער איינער איז נישט מכבד דעם טאטן אדער די מאמען איז בית דין קען אים נישט צווינגען אבער אויף בזיון שטייט קלאר מכין ועונשין אותו בית דין אזוי שטייט אין סימן רמ"א סעיף ע"ז. יעצט דער עיקר איז נישט נאר מען זאל זאגן דעם קדיש ס'איז א גרויסע זאך אבער דער עיקר איז אז די קינדער זאלן זיך פירן אויפן וועג וויאזוי די עלטערן האבן געוואלט אז זיי זאלן זיך פירן מיט דעם זענען זיי מזכה זייערע עלטערן אזוי שטייט אין זוהר הקדוש סוף פרשת בחוקותי.

און ער ערט אים אויף די קומענדיגע וועלט, אויף עולם הבא. קודשא בריך הוא חייס עליו, דער אייבערשטער האט רחמנות אויף אים, און ער ער לייזט אים אויס פון אלע זיינע צרות דארטן. אין אונזערע צייטן דארף מען וויסן אז די עלטערן זענען שוין נישט דא, קענען זיי זיך נאר פארלאזן אויף די קינדערלעך, אין ערבי נחל איז דא, אין פרשת יתרו איז דא א אינטערעסאנטע שטיקל, ער זאגט דארטן אז ס'איז דא מענטשן וואס זיי פארלאזן זיך אז די קינדער וועלן זיי אויסלייזן מיט א קדיש, זאגט ער א מורא'דיג ווארט, ער זאגט אז דאס איז גוט ווען דער טאטע האט קיינמאל נישט גערעדט ביי קיין קדיש און ער האט און ער האט געענטפערט אויף יעדן קדיש אזוי ווי עס דארף צו זיין, טאמער אבער איז ער געשטאנען און ער האט געשמועסט איז דאך אין קטיגור נעשה סניגור, ווי קען עס דיר העלפן אז דו אליינס האסט גערעדט? יעצט וועגן דעם דארף מען זייער זייער געווארנט זיין אין א שול אז. אז מען דארף וואטשן אז מען טאר נישט רעדן, נישט אין שול און נישט אינמיטן קדישים. יעצט, דער קדיש וואס מען האט מתקן געווען איז אויף חילול השם וואס דער טאטע האט געמאכט ביי זיין לעבצייט, אזוי ברענגט דער יש נוחלין, און דער קינד דארף וויסן אז דאס קומט, אז ס'איז דא א שכר ועונש, און מיט דעם קדיש איז ער מציל זיין טאטן פון ער זאל נעבעך גיין באר שחת. און א מענטש זאל נישט מיינען אז דער אייבערשטער האט איבערגעלאזט די ערד און ער זעט נישט, ער ווייסט יעדן איינעמ'ס מעשה, און דאס איז וואס דער קדיש זאגט, דער קדיש איז געמאכט אז מען זאל זאגן אויף די נשמה פון א מת, און ער זאל מאכן זיכער די קינד אז ער קומט מתפלל זיין מיט'ן ציבור, כ'האב ענק שוין געזאגט אז מען דארף זייער אבאכט געבן, ווייל די פעדאפיילס זענען אויך דארטן, און. ער זאל אויכעט ליינען קריאת שמע און תפילה, און ער זאל ענטפערן אמן אויף יעדע ברכה, ס'טייטש אזוי נישט נאר ער קומט צום קדיש און ער וואקט אוועק, ער זאל זיין ביי די מנין, און אויכעט מען זאל זען אפצוהיטן דאס הויז בקדושה וטהרה, טהרת הנפש, טהרת המשפחה, און טאמער וועט ער קומען און ער וועט זאגן אזא קדיש, איז בוודאי, אזוי זאגט דער יש נוחלין, דאס איז די טאטע פון של"ה הקדוש, בוודאי, יהיה תועלת עבור נפש המת ס'וועט זיין א תועלת מה שאין כן בבן רשע שקשה בן רשע לאביו יותר ממלחמת גוג ומגוג דעיס דארף מען וויסן. יעצט ס'דא מענטשן וואס רעדן זיך איין אז מיט דעם וואס זיי האבן געקומען זאגן א קדיש און זיי מעלה זיין זייער טאטנס נשמה און נאכדעם ווען זיי וועלן ארויס גיין פון שול וועלן זיי זיך פארלאזן דער קדיש האט דאך שוין ארויף געברענגט די נשמה גייט ארויס אין שול פון שול לויפט מען שוין און מען איז שוין ביזי מיט אלע זאכן. א אנדערן העלפט פון קדיש איז מען שוין נישט דא אינגאנצן, איז זאגט ער אן דא דער ספר יש נוחלין אז מען זאל וויסן אז קדיש איז נישט קיין סגולה, עס איז געזאגט און דאס קדיש דארף אריינברענגען אינעם מענטש ווארעמקייט און ער זאל אינזין האבן דעם אייבערשטן און ער זאל זאגן פארן אייבערשטן אז. זאלסט מוחל זיין פאר מיינע עלטערן און זאל מתפלל זיין פאר זיי, און נאכדעם איז נאך א זאך אז דער אייבישטער האט דאך געגעבן א גוטן גוטן קלאפ נעבעך, צוגענומען א טאטן א ברעדווינער אדער א מאמען, און דער מענטש איז זיך צובראכן, עפענט ער אויף זיין הארץ צום אייבישטן און זאגט אים יתגדל ויתקדש, שמיה רבא, איך בין נישט ברוגז אויף דיר, איך ווייס אלעס וואס דו טוסט הצור תמים פעלו כי כל דרכיו משפט אל אמונה ואין עול צדיק וישר הוא רבונו של עולם דו האסט עס געטוהן יעצט נעם מיר עס אן באהבה אונז זעמיר נישט ברוגז און אונז וויל מיר נישט זאגן קיין שום שלעכט ווארט נאר אדרבה ס'זאל גרויס און געהייליגט ווערן דיין נאמען יעצט וואס איז דאס דער קדיש? איז אזוי, ס'ווערט געברענגט אז דער אייבישטער האט געזאגט פאר משה רבינ'ען, מאך קהילות גרויסע און דרש'ן פאר זיי ברבים הלכות שבת, מ'זאל זיך אויסלערנען פון דיר די צוקונפטיגע דורות, און אנדערע הלכות, כדי מ'זאל צאמזאמלען קהילות ברבים יעדן שבת, מ'זאל אריינגיין אין די בתי מדרשות און מ'זאל לערנען און פסק'נען פאר אידן דברי תורה איסור והיתר, כדי שיהיה שמי הגדול מתקלס, אזוי זאגט דער אייבישטער, אז מיין הייליגע נאמען זאל ווערן געלויבט. בין בני, צווישן מיינע קינדער. מכאן אמרו פון דא האבן די חכמים געזאגט משה תיקן להם לישראל שיהיו דורשין בענינו של יום, הלכות פסח בפסח, הלכות עצרת בעצרת, הלכות החג בחג. אמר משה לישראל אם אתם עושים כסדר הזה, עטץ טוהן אזוי, הקדוש ברוך הוא מעלה עליכם כאילו המלכתם אותו בעולמו, אזוי ווי עטץ האטס אים געמאכט א קעניג אין זיין וועלט, שנאמר, ס'שטייט אין פסוק, אתם עדי נאום ה', ס'איז א פסוק אין ישעיה מ"ג פסוק י, אתם עדי נאום ה' ואני קל, עטס זענטס מיין עדות און איך בין ענקער באשעפער, וכן דוד הוא אומר, דוד האט אויך געזאגט די זעלבע, דאס איז אין תהלים קאפיטל מ' פסוק י, בשרתי צדק בקהל רב, וכי מה בשורה היו ישראל צריכים בימי דוד, וואסערע בשורה האבן זיי געברויכט והלא כל ימיו של דוד, איז דאך געווען מעין דוגמא של משיח. א אלא פותח ער האט אנגעהויבן ודורש לפניהם און ער געדרשנט פאר זיי דברי תורה שלא שמעתן אוזן מעולם מען האט קיינמאל נישט געהערט נאך אזאלעכע דברי תורה. דאס דאס איז אין מדרש אבכיר אין פרשת ויקהל. גם שלמה ביקש לב שומע, שלמה המלך האט געבעטן פונעם אייבערשטן, דער אייבערשטער האט אים געזאגט בעט וואס דו ווילסט, האט ער געזאגט א לב שומע לדעת חכמה ומוסר, וידבר שלושת אלפים משל, ביי יעדע זאך, א דריי טויזענט משלים ודבריו נאמרים בהקהל זיין רייד זענען געזאגט געווארן און מען האט צוזאמגעזאמלט די אידן. המשכן אשר בנה משה והמקדש אשר בנה שלמה אינם לעת עתה, זענען נישט דא יעצט, אבל תורת השם מימות משה ושלמה עומדת לעד אזוי זאגט דער מדרש. מימות שמואל עד הנביא האחרון מלאכי היה דבר השם הולך וחזק בקרב ישראל עד שהוא חותם נבואתו בזכרו תורת משה עבדי אזוי לאט אויס מלאכי. אשר צויתי אותו בחורב, הנבואה פסקה מישראל, ס'האט זיך שוין אויפגעהערט די נביאה, און נאכדעם איז עס אריבער צו די אנשי כנסת הגדולה, און נאכדעם איז עס אריבער אזוי ווייטער צו עזרא הסופר, און נאכדעם איז עס אריבער אזוי ווייטער צו אלע אנדערע דורות, און למעשה. איז עס די זעלבע אזוי ווי אונז האבן מקבל געווען פון בארג סיני. און נאך די אלע דרשות פלעגט מען אלץ זאגן א קדיש, ווייל דאס האט מעלה געווען די זאך צו די העכסטע עולמות. יעצט די גמרא זאגט אמר רב חמא בר חנינא שבחו וגדולתו של הקדוש ברוך הוא אף על פי שיש לו אלף אלפים וריבוא רבבות של מלאכי השרת ומשרתים לפניו, אין רוצה בשבחו של כולם אלא בשבחן של ישראל. די אייבערשטער וויל נאר אין די לויב פון די אידן. יעצט שטייט אויכעט נדיבי עמים נאספו עם אלקי אברהם אמר רב סימון אימתי הקדוש ברוך הוא מתעלה בעולמו ווען ווערט דער אייבערשטער מתעלה אין זיין וועלט בשעה שישראל נאספים בבתי כנסיות ובבתי מדרשות און די אידן זאמלען זיך צאם אין בית מדרש ושומעים אגדה מפי חכם ועונים אמן יהא שמיה רבא און די באותה שעה אין די צייט שמח און מתעלה הקדוש ברוך הוא בעולמו, איר הערט וואס דא טוט זיך, א שמחה פארן אייבערשטן אין זיינע וועלטן, ואומר און ער זאגט למלאכי השרת, בואו ראו עם זו שיצרתי לי, דעי פאלק וואס כ'האב באשאפן פאר מיר, כמה משבחים אותי, ווי ווייט זיי לויבן מיך, באותה שעה מלבישים הוד והדר לפניו לכך נאמר, וועגן דעם שטייט אין פסוק, ברוב עם הדרת מלך. יעצט, וויבאלד שאין תיבה ואין בתורה שאין שם מפורש יוצא ממנו, מה שאין אנו יודעים, אונז ווייס מיר אפילו נישט וויאזוי עס קומט ארויס די שמות פונעם אייבערשטן אין יעדע זאך אין די דבר תורה, כך נהגו לומר קדיש אחר הדרשה, זאגט מען קדיש אפילו די וואס ווייסן נישט וויאזוי די צירופי שמות קומען ארויס, זאגט מען קדיש, אזוי ברענגט דער שבלי הלקט. דאס איז דער ענין פון קדיש, אפילו דורש פסוק אחד אפילו א ציבור אומרים פסוק יוכל לומר אחריו קדיש דרבנן, קען מען זאגן א קדיש דרבנן. זכות הדורש ואומר קדיש רב מאוד. זכות פון דעם וואס ער זאגט די דרשה, ער דרשנ'ט און מען זאגט א קדיש איז זייער גרויס. יעצט, עס ווערט געברענגט אין מדבר קדמות, עס ווערט אויך געברענגט אין חסד לאברהם, נהר ל, דף י ז, אז ווען איינער דרשנ'ט אין אגדה האט ער א כח אז דער אייבערשטער זאל מוחל זיין אלע עבירות פון די אידן. און ווער ס'זאגט קדיש נאך די אגדה איז מען אויכעט מוחל אלע עבירות פאר אים און פאר יעדן וואס ער איז דארט, ואפילו נכתב לו גזר דין לרע, אפילו חס ושלום ס'איז דא גזר דין לרע, הקדוש ברוך הוא מוחל און מכפר לו עוונותיו, וכן השומע דרוש מפי חכם בחכמת הקבלה הנקראת אגדה, נמחל לו כל עוונותיו, און מען מוחל אלע עבירות. יעצט ווי די מקור אז מ'זאל זאגן קדיש און אז ס'ווערט גרינגער פארן נפטר, איז דא צוויי מקורות, איינס איז ר' יוחנן בן זכאי, וואס איך גיי אייך עס פארזאגן פון ר' יוחנן בן זכאי, דאס ווערט געברענגט אין תנא דבי אליהו זוטא פרק י ז, און עס ווערט דארטן געברענגט אז ר' יוחנן בן זכאי זאגט, פעם אחת איינמאל הייתי מהלך בין איך געגאנגען בדרך אויפן וועג ומצאתי, און איך האב געטראפן אדם אחד איין מענטש, שהיה מלקט עצים ער האט געקלויבט האלץ, ודיברתי עמו איך האב גערעדט צו אים, איך האב אים געזאגט העלאו א גוטן טאג, ולא החזיר לי דבר האט מיר נישט געענפערט, היה בא אלי, איז ער געקומען ואמר לי און האט מיר געזאגט רעבע, מת אני ולא חי, דו זעסט מיך, איך לעב נישט, אמרתי לו, אם מת אתה עצים הללו למה לך, פארוואס ברויכסטו האבן די האלץ? אמר לי האט ער געזאגט רעבע, האזינה לי מה שאני אומר לך דבר אחד, איך גיי דיר יעצט זאגן א אינטערעסאנטע זאך, כשהייתי חי, ווען איך האב געלעבט, אני וחברי הייתי עוסקים בעבירה, אונז האמיר געזינדיגט, מ'האמיר זיך מקשה עצמו לדעת געווען, מ'האמיר געמאכט אנדערע עבירות וואס מ'טאר נישט, בקיצור, ווי האמיר עס געטוהן? בפלטרין שלי, ביי מיר אינדערהיים. כשבאתי לכאן, ווען איך בין געקומען דא, אויף די וועלט, איך בין געשטארבן, און געקומען אויף יענע וועלט, גזרו עלינו, האט מען גוזר געווען גזר דין של שריפה, אז מען דארף אונז פארברענען. יעדן טאג. איז יעדן טאג כשאני מלקט עצים, ווען איך נעם צאם די האלץ, שורפין את חברי, פארברען איך מיין חבר. און כשהוא מלקט עצים, ווען ער נעמט צאם די האלץ, ושורף אותי, פארברענט ער מיר.

פון ווען ער ווערט געבוירן עד שיהיה בן חמש שנים, ביז ער וועט זיין פינף יאר, זאלסטו אבאכט געבן קיינער זאל נישט מיט אים זינדיגן, נאר הולך אותו זאלסטו אים טראגן לבית רבו צו די הויז פון זיין רבין למקרא, ער זאל לערנען אביסל חומש, כי בשעה שיאמר ווען ער זאגט ברכו את השם המבורך אז יהיו מעלין אותי מדינה של גיהנום. אזוי שטייט אין תנא דבי אליהו זוטא. ס'אינטערעסאנט אז א איד האט אמאל געפרעגט דעם רבין, ס'איז א גרויסע קהילה געווען, סאטמאר רב, וואס ער זאל טאמער ער קען נישט עולה זיין צו קען נישט האבן א וואס ער זאל טוהן אין א וואך פון א יאר צייט צו צו אין שבת אין די יאר צייט האט אים די רבי געזאגט דאס וויכטיגסטע איז דער ברכו ביי מעריב נאך שבת אזוי האט אים די רבי געזאגט יעצט האבן מיר דא געזעהן אז רבי יוחנן בן זכאי דערציילט א שיינע מעשה יעצט איז דא אבער נאך א שענערע מעשה פון די הייליגן תנא רבי עקיבא טעם איינמאל וואו געפינט זיך די מעשה אין סדר הדורות. בקיצור, שטייט אזוי, הייתי מהלך בבית הקברות, כ'בין געגאנגען אין א בית הקברות פגע בי אדם אחד, האב איך באגעגנט א מענטש ערום, ער איז געווען נאקעט ושחור, און ער איז געווען שווארץ כפחם אזוי ווי קויל, וטוען עצים הרבה, און ער איז געווען אנגעלאדענט מיט אסאך האלץ, ורץ, און ער איז געלאפן כסוס ווי א פערד, גזר עליו רבי עקיבא, האט רבי עקיבא אויף אים גוזר געווען והעמידו. האט אים געזאגט שטעל דיך אפ. אמר ליה, האט אים געזאגט מה עבודה זאת קשה? וואס איז די שווערע ארבעט אם עבד אתה ואדונך קשה? אפשר האסט א שווערן באלעבאס איך וועל דיך טרייען אויסצולייזן, אפרוק אותך איך וועל דיך אויסלייזן, ואם עני אתה אעשירך אויב דו ביסט אן ארעמאן איך וועל דיך רייך מאכן. אמר ליה, האט אים געזאגט בבקשה ממך איך בעט פון דיר. אל תעכבני, האלט מיך נישט אויף, שמא ירגזו הממונים עלי, די וואס זענען געשטעלט אויף מיר זאלן מיר אנהאקלען די ביינער, די מלאכי חבלה ווערן ברוגז, אמר ליה, האט ער געזאגט, מי אתה, ווער ביסטו, מה מעשיך, אמר ליה, האט ער אים געזאגט, אה, מה אני, בכל יום שולחים אותי, יעדן טאג שיקט מען מיך. לחטוב עצים צו האקן האלץ, ושורפים אותי בהם און מען פארברענט מיך. אמר ליה, האט ער געזאגט, מה היתה מלאכתך בעולם שהיית, וואס האסטו געטון אויף די וועלט, אמר ליה גבאי המס הייתי, איך בין געווען א קאלעקטער פאר די טעקס, והייתי נושא פנים לעשירים, איך האב נושא פנים געווען פאר די עשירים, ומצער לעניים, איך האב דאך געמוזט מאכן דאס געלט, כ'האב מצער געווען ארעמעלייט.

די צווייטע גרסה איז אמן יהא שמיה רבא, שוין, אויב איך זאג אמן יהא שמיה רבא וועט מען מיר אראפנעמען פון די שטראף, אבל לא הנחתי בן זכר, איך האב נישט איבערגעלאזט א בן זכר, אלא אשתי מעוברת, פרוי געווען מעוברת ולא ידעתי אם תלד זכר, ואם יהיה זכר אז עס וועט שוין יא זיין א זכר מי מלמדו תורה ווער וועט מיט אים לערנען תורה שאין לו אוהב בעולמו. איך האב נישט קיין שום גוטן פריינט, איך האב דאך קאלעקטעד טעקס, איך בין אן איי אר עס עידזשענט און יעדער האט מיך פיינט. באותה שעה קיבל ר' עקיבא לחפש אחריו, האט זיך ר' עקיבא מקבל געווען ער גייט זוכן ווער דאס איז, אמר ליה ר' עקיבא מה שמך, אמר ליה עוקבא, אינטערעסאנט, עוקבא און ר' עקיבא, זעהט אויס ס'איז געווען א שורש נשמה, ושם אשתי און די נאמען פון מיין פרוי איז געווען ששיבה, ושם עירי לינקע, מיד הלך ר' עקיבא ושאל עליו, איז ער געגאנגען אין די שטאט און ער האט זיך אויף אים נאכגעפרעגט, קענסט אזא מענטש, ווייל ער האט געוואלט זוכן צו ער האט א זון, אמרו האט מען געזאגט דעם מענטש. ישחקו עצמותיו בגיהנום זאלן זיינע ביינער זאלן צעריבן ווערן אין גיהנום, אזוי ברוגז איז מען געווען שאל על אשתו אמרו ליה ימח שמה וזכרה, שאל על בנו אמרו ליה הרי הוא ערל, ער אגב האט דאך אפילו נישט גע'מל'ט, אפילו מצות מילה לא עסקו בו, מיד נטלו רבי עקיבא ומלו והושיבו לפניו ולא היה מסבל עול תורה. ער האט נישט געקענט ליידן דעם עול תורה עד שישב רבי עקיבא בתענית מ"ם יום יצאה בת קול איז ארויסגעגאנגען א בת קול ואמרה ליה האט אים געזאגט על מה אתה מתענה? פארוואס פאסטו? אמר האט ער געזאגט רבונו של עולם והלא לפניך ערבתי אותו איך האב דאך אים געהאפט פאר דיר מיד פתח הקדוש ברוך הוא לבו ולמדו תורה זעהט אויס אז צו לערנען תורה דארף מען נאך האבן קדושה וטהרה און תשובה און הכנעה ס'נישט אריינגעגאנגען אים תורה, יעצט אז רבי עקיבא האט געפאסט פאר אים און האט אים געבעטן רחמים פאר אים, האט אים אנגעהויבן אריינצוגיין די תורה, בקיצור האט ער אנגעהויבן צו לערנען מיט אים קריאת שמע, שמונה עשרה, ברכת המזון, און ער האט אים ארויפגעשטעלט פארן קהל און ער האט געזאגט ברכו את השם המבורך און זיי האבן געענטפערט ברוך השם המבורך לעולם ועד, איז דא איז ברכו, דאס איז אזוי ווי די מעשה פון פריער וואס ס'איז געווען מיט א ברכו. און נאכדעם זאגט ער ווייטער ואומר קדיש און ער האט געזאגט קדיש וענו אחריו אמן יהא שמיה רבא דאס איז ביידע מעשות ברכו מיט יהא שמיה רבא והתירו אותו מן הגיהנום מען האט אים אויפגעבינדן פון גיהנום מיד בא לרבי עקיבא בחלום איז ער געקומען פאר רבי עקיבא בחלום ואמר ליה האט אים געזאגט תנוח דעתך שהנחתי דער אייבערשטער זאל דיר בארואיגן דיין דעת ווייל דו האסט מיך בארואיגט והצלתי מדינה של גיהנום פתח רבי עקיבא האט רבי עקיבא אנגעהויבן השם שמך לעולם. השם זכרך לדור ודור. יעצט די מעשה ווערט געברענגט אויף אסאך פלעצער מיט יעדער האט אביסל א קליינע שינוי אין דעם, אין אור זרוע אין הלכות שבת סימן נו"ן ברענגט ער אויכעט די מעשה, און ס'דא מדרש עשרת הדיברות ברענגט ער די מעשה, נאר די זאגן דארט אביסל אנדערש אז. זיי האבן אים געהייסן אז ער זאל זאגן נביא אויכעט, אז ער זאל מפטיר זיין אין א נביא, און ביי אונז טוט מען דאך די אלע זאכן, מזול, מפטיר, און אזוי ווייטער. על כל פנים, ס'איז דא אסאך עצות וויאזוי מען זאל טון. יעצט ווערט געברענגט אין פרשת אחרי אין זוהר, דף ע ט, אז רבי שמעון בן יוחאי איז א תלמיד פון רבי עקיבא, און ער האט געוואוסט, ער האט געזען אז ס'איז געווען דארטן א יונגל וואס דער טאטע האט אים איבערגעלאזט און נישט געלערנט נעבעך, שטייט אזל לבי מטבחיא ער געגאנגען אין פלאץ אין די בוטשער פלאץ וחזא לינוקא דהוה משחק עם הנערים בבי מטבחיא יעצט איך וויל ענק זאגן איך וויל נישט אוועק גיין פונעם ענין ווייל איך בין נישט דא אויף צו לערנען נאכאמאל און נאכאמאל אז מען זאל וואטשן די קינדער נאר בית מטבחיא האט נאך א באדייטונג אויכעט נישט נאר א בוטשער סטאר נאר דארט ווי דער אות ברית קודש איז ווערט אנגערופן א בוטשער ווייל דארט איז דא דער פלייש, מען דארף זייער וואטשן אויף די קינדער, בפרט נאך אז מען איז א יתום, און ער האט זיי געזעצט דארטן, ר' שמעון האט געזען ווי דאס יונגעלע ווערט נעבעך פארכאפט מיט די קינדער, איז ער געגאנגען און ער האט גערופן א רעבן ער זאל מיט לערנען, ביז ער האט שוין געקענט לערנען, איז ער געגאנגען, ער האט אים געמאכט ער זאל שוין זאגן נביא מיט אלעם, ער זאל עולה זיין ביי. מפטיר, האט ער געזעהן ווי זיין טאטע איז אים געקומען אין חלום האט ער געזאגט רבי אזוי ווי דו האסט מיך דערפרייט אזוי זאל דיך דער אייבערשטער אויך באפרייען פון די צייט ווען מיין זון האט געזאגט דבר תורה ברבים האט מען מיר אראפ גענומען אלע דינים וואס סאיז דא אלעס אראפ גענומען און ווען כהאב מיך צו געשטעלט צו דאווענען און כהאב געזאגט קדיש האט מען מיר געטוישט מיין גאנצן גזר דין אויף צום גוטן. סאו קינדערלעך טייערע אז עטס גייט זאגן קדיש נאך דיין טאטן אדער נאך דיין מאמע ווייסט מיר כי. אין אדם צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא, ס'נישט דא קיין צדיק אויף די וועלט וואס האט געטון נאר גוטס און ער האט נישט געזינדיגט, איז דארף מען דאך זען א תכלית פארן טאטן און פאר די מאמען, קודם אז דו וועסט דיך פירן און גיין אין אן ערליכן וועג און וועסט דיך נישט חבר'ן מיט שלעכטע חברים, דאס אליינס וועט מאכן. דער אייבערשטער זאל זיי מוחל זיין אלעס און ער'ט זיי נאך ארייננעמען אין גן עדן אויפן העכסטן פלאץ. מ'דארף קיינמאל נישט פארגעסן אז די אידן זענען געשטארבן מיט א מיתה משונה. ווען א מענטש שטארבט מיט א מיתה משונה, כ'וועל נאך רעדן פון דעם, דאס אליינס מאכט אז דער אייבערשטער זאל אים מוחל זיין די עבירות, ווייל דער צער וואס ער גייט דורך, מיתה משונה, דאס איז מורא'דיג. קינדערלעך טייערע, אפילו דו האסט שלעכטע חברים, האסט חברים וואס רעדן דיך צו, גיי נישט דאווענען, גיי נישט אהער, גיי נישט אהין, זאלסט איין זאך זאלסטו געדענקען טייערע קינדער, איין זאך, דו ביסט אנדערש ווי יענץ קינד ווייל אויף דיר קוקט יעצט דיין טאטע ארויס און דו ביסט די איינציגע ישועה וואס ער האט, אבער חלילה ביסטו נישט מיט אים און דו ברענגסט אים נישט קיין נחת אויף יענע וועלט איז ער פינישט. שטארקטס ענק און גייטס אויף א גוטן וועג, דאס איז דער צווייטער שיעור, פרשת במדבר.